זאגן על הניסים יעדן טאג ביי שחרית ביי מנחה ביי מעריב און מען זאגט און מען זאגט על הניסים, ווער האט אמאל געטראכט וואס מען זאגט אין על הניסים, על הניסים רעדט זיך פון די מלחמה וואס די חשמונאים האבן געהאט, מען זאגט מסרת גבורים ביד חלשים, דו האסט איבערגעגעבן אין די הענט די שטארקע האסט אריינגעגעבן אין די האנט די האנט פון די שוואכע, רבים ביד מעטים, ס'געווען אסאך גוים, אסאך וואס האבן געוואלט מאכן שלעכטס פאר די אידן, און האסט עס געגעבן פאר די מעטים, וואס נאך געווען די חשמונאים געווען אסאך ווייניגער, רשעים ביד צדיקים, יא, דאס הייסט די גאנצע על הניסים רעדט מען, ווי די אייבערשטער האט געהאלפן, די נס וואס די אייבערשטער האט געטון, וואס ער האט געראטוועט כלל ישראל פון די הענט פון די יוונים, אבער די עיקר. די עיקר די עיקר די עיקר האט מען פארגעסן. וואס איז די עיקר פון חנוכה? די נס פון מנורה. די נס פון די מנורה! האסט אמאל געטראכט פון דעם? ס'שטייט נישט, מ'רעדט נישט קיין ווארט פון די נס פון די מנורה אין גאנץ על הניסים. דו זאגסט על הניסים, מ'זאגט, מ'דאנקט, מ'דאנקט, האלא?

ס'איז סטרעינדזש, פארוואס זאגט מען נישט, פארוואס דערמאנט מען נישט אין גאנץ על הניסים די נס וואס מ'האט געטראפן די פך שמן? איז דער תירוץ איז, ווען אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, וועלכע חודש איז עס געווען? יענקי, וועלכע חודש איז עס געווען? וועלכע חודש? ניסן. ניסן. וואס איז די וועטער אין ניסן? אזוי מונה פארן האט. געשמאק!
נישט צו הייס, נישט צו קאלט, דער אייבערשטער האט אונז ספעציעל ארויסגענומען אין די בעסטע וועטער וואס ס'קען זיין, דער אייבערשטער האט דווקא נישט ארויסגענומען אין די ווינטער, אימעדזשין ווען דער אייבערשטער נעמט אונז ארויס אינמיטן ס'שנייט, אדער אימעדזשין א בוילינג בוילינג סאממער האלידעיס ווען ס'איז משוגע הייס, וואלט נישט געווען אזוי געשמאק. האט די אייבישטער געמאכט איך נעם ענק ארויס ניסן די געשמאקסטע צייט פון יאר ס'איז נאך נישט הייס ס'איז נישט מער קאלט ס'איז א געשמאקע צייט די חודש האביב וואס די אייבישטער האט אונז ארויסגענומען און די אייבישטער זאגט אונז איך האב ענק ארויסגענומען אין ניסן אז ס'זאל זיין געשמאק פאר ענק פרעג איך דיך יענקי שטעל דיר פאר די אידן וואלטן געווען אין מצרים און אידן זענען געווען אין מצרים ווי לאנג? צוויי הונדערט און צען יאר האבן זיי געארבעט שווער.

יא, אזוי דער אייבערשטער זאגט איך ווייס אז דו וואלסט ארויסגעגאנגען ווענעווער דו, ווענעווער איך לאז דיך ארויס, אבער ניין איך וויל עס מאכן געשמאק פאר דיך, די זעלבע זאך איז מיט די, מיט די, מיט די פך שמן, דער אייבערשטער האט געזאגט, יא איך קען דיך געבן א פך שמן, איך קען דיך לאזן צינדן די מנורה, אבער איך גיי דיך געבן נאך א געשמאק, דו ווייסט וואס נאך די געשמאק איז? אז דו גייסט געווינען די אלע יוונים. אז דו גייסט נעמען אפאר אידעלעך יו גאנא האוו פאן הער, גייט זיין אפאר אידעלעך, אפאר חשמונאים, וואס גייט זיין שטערקער ווי די גאנצע ריזיגע ארמי, און זיי גייען אויס שעכטן אלע גוים, און זיי גייען אפ האקן זייערע קעפ, און מען גייעט צוריק אויף שטעלן כלל ישראל און צוריק האלטן ראש חודש, און זיי האבן געהאט א ריזיגע ריזיגע מיליטער, געקומען אפאר כהנים, און זיי האבן געהאלטן מלחמה מיט זיי, אפאר פאר מענטשן, ס'איז געווען גארנישט אקעגן אבער די א ריזיגע ארמי, יא, ס'איז געווען א ריזיגע ארמי, ס'איז געווען א ריזיגע ארמי, און די אפאר אידעלעך, זאגט די אייבישטער חברה מען גייט מאכן פאן דא, אוואדע די עיקר איז די פך שמן, מען האט געקענט צוריק צינדן די מנורה, אבער דער אייבישטער קען זאגן אקעי ענק קענען צינדן די מנורה אבער ס'וועט זיין א ריזיגע ארמי ארום ירושלים, ס'וועט זיין זייער נישט געשמאק פאר די אידן, אלע גוים וועלן שטיין אויף ענקער קאפ, זאגט דער אייבישטער ניין ניין ניין ניין איך קען דיך געבן רבים ביד מעטים טהורים, טמאים ביד טהורים,

אבער ווען מען זאגט אלע ניסים דערמאנט מען נישט די ווארט, מען דערמאנט נישט די עיקר נס, ווייל די אלע ניסים איז צו דערמאנען און זאגן שכוח פארן באשעפער, ווי דו האסט עס געמאכט געשמאק פאר אונז, אז דו האסט עס געמאכט גוט פאר אונז, ווען א איד עפענט די אויגן און ער קוקט נאר ארום איין טאג, ווען ער גייט ארויס, קוק ארויס ווי שיין ס'איז אינדרויסן, ס'איז בלויע הימל, ס'איז פייגעלעך פליען ארום, ס'איז דא גרינע ביימער, ער זאגט איך מאך עס דיך געשמאק, איך מאך דיך א געשמאקע וועלט, איך מאך דיך א וועלט וואס איז פארביג, איך מאך די מאך דיך א וועלט וואס איז ווארעם, איך מאך דיך א וועלט וואס שמעקט גוט, ס'טעיסט גוט, איך מאך אלעס פאר דיך ס'זאל זיין געשמאק פאר דיך, ס'זאל. דעטס איט, ס'זאל זיין געשמאק פאר דיך, איך וויל האבן א וועלט וואס איז געשמאק פאר דיך, דאס טו איך, איך גיב דיך נישט סתם א וועלט וואס זאלסט האלטן תורה ומצוות און אלעס איז שווארץ מיט ווייס, איך גיב דיך געשמאקע עסן, איך גיב דיך געשמאקע פרוכט, איך גיב דיך געשמאקע גמרות, איך גיב דיך געשמאקע חדר מיט ליכטיג, ס'איז ווארעם, ס'איז קאלט אין די זומער. אַ שטיקל, אַזױ אַ סך זאַכן, זאָגט דער אײבערשטער, אָבער איך בעט דיך, איך בעט דיך, איך בעט דיך, עפֿן דײַן אױגן, קוק אָן װאָס איך טו! װער נישט צוגעװאױנט און דו מײנסט אַלעס איז נאָרמאַל, דו װערסט נישט צוגעװאױנט און דו קוקסט, אָ, דאָס איז גאָרנישט! נײן, עפֿן דײַן אױגן! יאַנקי, מע דאַרף נוצן די אױגן! שלמה, מע דאַרף נוצן די אױגן, מאַכן זיכער, אַז װען דער אײבערשטער גיט אונז טאַקע אַ געשמאַקע זאַך, אז מע אז מע טאקע גיט אז מע ענדזשויעט די געשמאקע זאך און מע נוצט אויס די מתנה וואס די אייבערשטער גיט אונז. יעצט ווינטש איך ענק א זיסע גוטע נאכט, שלאף געזונטערהייט און שטיי אויף געזונטערהייט.